ברוך השם, מסכת בבא קמא, דף ג עמוד א' די שורה הייבט זיך אן מיט די ווערטער ולא שנא. אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט, שטייט אין פסוק ובער, זה השן דאס מיינט דער פסוק זאגן אז דאס וואס מיין בהמה מאכט שאדן מיט אירע ציינער וואס זי עסט אין א פרעמדן פעלד בין איך חייב, פון וואנעט ווייס איך אז ובער גייט ארויף אויף שן, וכן הוא אומר אזוי שטייט אין פסוק כאשר יבער הגלל עד תומו, איז גלל מיינט מען דעם צאן, שטייט דערלעבן יבער, איז דא זע איך אז יבער פאסט זיך ביי א שן, ביי א צאן, איז די זעלבע זאך ובער מיינט מען שן. פרעגט די גמרא, טעמא דכתב רחמנא כאשר יבער הגלל עד תומו, ווייל די תורה האט מיר געשריבן כאשר יבער הגלל עד תומו, דעמאלט ווייסן מיר אז ובער גייט ארויף אויף דעם שאדן וואס די בהמה מאכט מיט דעם צאן, הא לאו הכי, און אויב כ'זאל דאס נישט האבן, וועל איך דאך סייווי וויסן עס גייט ארויף אויף שן. במאי אוקימנא לה, אויף וואס קען איך איינלערנען דעם ובער? אי קרן, זאל איך עס איינלערנען אויף קרן, כתיב שטייט דאך, אי רגל, רגל שטייט ושילח, ממילא אפילו איך וועל נישט האבן דעם פסוק כאשר יבער, מוז איך זאגן אז דער ובער גייט ארויף אויף שן. וואזשע דארף איך א ראיה ברענגען פון כאשר יבער אז ובער גייט ארויף אויף שן?

וואס דארפסטו צוויי פסוקים? הא דאזיל ממילא, ובער מיינט מען די בהמה האט געמאכט שאדן מיט איר גייענדיג מיט די פיס, איך האב איר נישט געשיקט זי איז אליין געגאנגען, הא דשלח שלוחי, און די ושילח גייט ארויף ווען איך בידיים האב איר געשיקט. קא משמע לן, דארף איך האבן דעם כאשר יבער, דאס איז מיר מגלה אז דאס וואס שטייט ובער גייט ארויף אויף שן. פרעגט די גמרא, והשתא דאוקי אשן, יעצט אז איך זאג דער ובער גייט ארויף אויף דעם שאדן וואס די בהמה מאכט מיט דעם צאן, רגל דאזיל ממילא מנלן, איך האב דאך ביי רגל נאר א פסוק ושילח, און ושילח ווייזט דאך אויס ווען ער שיקט איר, פון וואנעט ווייסטו רגל דאזיל ממילא אז מ'איז חייב? זאגט די גמרא דומיא דשן ווייל איך גלייך צו רגל צו שן מה שן לא שנא שלחה שלוחי לא שנא דאזלא ממילא ביי שן איז דאך נישטא קיין חילוק ווייל ביי שן שטייט ווערט דאך נישט דערמאנט דאס לשון ושילח דא ווי שטייט ושילח קען איך מיינען מען מיינט נאר שלחה שלוחי אבער ביי שן אז שטייט נישט ושילח נאר עס שטייט וביער איז דאך נישט קיין חילוק אף רגל, די זעלבע זאך ביי רגל, לא שנא שלחה שלוחי, ס'איז נישט קיין חילוק אז ער האט געשיקט לא שנא אזלא ממילא אפילו די בהמה איז אליין געגאנגען איז ער אויכעט חייב. פרעגט די גמרא, ולכתוב רחמנא ושילח, זאל מען די תורה נאר שרייבן ושילח, נישט ולא בעי וביער, דעם וביער דארף איך נישט האבן, דמשמע רגל און משמע שן, די ושילח ווייזט אויס סיי דעם שאדן פון רגל סיי דעם שאדן פון שן. משמע רגל, דאס ווארט ושילח ווייזט אויס רגל, דכתיב עס שטייט משלחי רגל השור והחמור. ס'שטייט דאך לעבן רגל דאס לשון משלחי און משמע שן, און ושילח ווייזט אויך אויס שן, דכתיב שטייט אין פסוק ושן בהמות אשלח בם, זע איך אז דאס ווארט אשלח שטייט לעבן שן, ממילא זאל מען שטיין נאר ושילח, וועל איך זאגן עס גייט ארויף סיי אויף שן סיי אויף רגל. ענטפערט די גמרא, אי לאו קרא יתירא, איך זאל נישט האבן דעם פסוק וביער, הוה אמינא וואלט איך געזאגט או הא או הא, אדער שן אדער רגל, או רגל דהזיקו מצוי, כ'וואלט, אדער כ'וואלט געזאגט רגל איז מחייב ווייל דהזיקו מצוי ווי רש"י האט פריער אפגעטייטשט הזיקו מצוי, דער שאדן קען שטענדיג זיין, די בהמה דארף נישט זיין הונגעריג, זאל עסן ווי שן, די בהמה דארף נישט האבן קיין כוונה להזיק, הזיקו מצוי זאגט דער רש"י איז בכל שעה מהלכת, שטענדיג גייט די בהמה, דער מזיק איז שטענדיג דא, שטענדיג אז עס איז דא כלים אויף די וועג וועט זי צוברעכן, אבער שן וואלט איך נישט געוואוסט. או שן, אדער כ'וואלט אפגעלערנט שן דיש הנאה להזיקו, אבער רגל וואלט איך נישט געוויסט, דעריבער מוז איך האבן ביידע פסוקים. פרעגט די גמרא, מכדי שקולין הן, די ביידע זאכן? סיי שן האט א חומרא, און סיי רגל האט א חומרא, דא איז נישט די טייטש שקולין ווי אנדערע ערטער אז ביידע האבן די זעלבע חומרא, דא די חומרות איז נישט קיין גלייכע חומרות, אבער יעדער איינער פון זיי האט א חומרא, אויב אזוי ויבואו שניהם, קען איך ביידע אפלערנען ווען ס'זאל נאר שטיין ושילח, דהי מינייהו מפקת, וועלכעס פון די צוויי וועל איך נישט גיין אפלערנען? אויב יעדע זאך האט א חומרא דארף איך ביידע אפלערנען? זאגט די גמרא איצטריך, ריכטיג, איך קען טאקע פון ושילח אפלערנען סיי שן און סיי רגל, איי וואס דארף איך האבן דעם וביער? סלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען הני מילי היכא דשלח שלוחי. ווען איז מען חייב בשן ורגל אויב ר'האט געשיקט מיט כוונה זאל זיך פאשען בשדה חברו צי ער'ט געשיקט זאל דארטן גיין און ס'האט מזיק געווען מיטן רגל אבל אזלא ממילא אבער ווען די בהמה גייט אליין לא וואלט איך נישט געוויסט אז ס'איז חייב ווייל ושילח איז די טייטש ווען די מענטש שיקט קא משמע לן לאזט מען הערן די וביער. לאזט מען הערן די וביער אז אפילו אזלא ממילא איז מען אויך חייב. די תוספות שטעלט זיך שוין אויף דעם, אויב אזוי דארף איך שוין נישט האבן דעם כאשר יבער, אויב איך זאג ביידע לערן איך אפ פון דעם ושילח, נאר די וביער דארף איך האבן אויף אזלא ממילא, וואזשע דארף די גמרא אראפברענגען א ראיה? אז וביער זה השן, ברענגט די גמרא א ראיה פון כאשר יבער, ניין וביער איז ניט שן, שן לערן איך אפ פון דעם ושילח, ווי שטייט אין פסוק ושן בהמות אשלח בם, און תוספות זאגט א תירוץ אז אויב ס'זאל נאר ניט געווען שטיין ושילח, וואלט איך געווען אפגעלערנט פון כאשר יבער, דאס הייסט ווען נישט וואס איך האב ושילח וואס ושילח גייט ארויף סיי אויף שן סיי אויף רגל וואלט איך וביער געזאגט ס'גייט ארויף אויף שן אבער אליבא דאמת ווייס איך לערן איך אפ סיי שן און סיי רגל פון ושילח און וביער דארף איך האבן דארטן ווי דער מענטש האט אים נישט געשיקט ס'זאל זיך פאשען אין א פרעמדע פעלד נאר אזלא ממילא רש. און רש י ווייזט אויס אזוי, ושילח גייט טאקע ארויף אויף ביידע, סיי אויף שן סיי אויף רגל, אבער וביער קען נישט ארויף גיין נאר אויף שן, פון ושילח ווייס איך סיי שן סיי רגל אויב שלח שלוחי, נאר וביער איז לשון וביער איז נאר שן, און אויב דאס איז מיין נאר שן קען איך נאר וויסן שן אזל ממילא אבער רגל אזל ממילא דאס ליגט נישט אין דעם ווארט וביער, ממילא פון וואנעט ווייס איך רגל? רגל וואס איז גלייך צו שן. פרעגט די גמרא, תולדה דשן מאי היא? וועלכע זאך איז די תולדה פון שן? וואס הייסט שן? האמער דאך געלערנט יש הנאה להזיקו, די בהמה מאכט שאדן, זי עסט, זי האט הנאה, זי הונגעריג. זאגן מיר יעדן זאך וואס די בהמה האט הנאה פון דער זאך איז א תולדה פון שן, און זי טוט עס צוליב דער הנאה, למשל נתחככה בכותל להנאתה. ס'איז געוועזן, און ס'האָט איר געביסן פליגן, די בהמה האָט זי זיך געריבן אויף דער וואַנט, דאָס האָט זי דאָך הנאה געביסן, האָט זי זיך געריבן, האָט זי הנאה זיך געקראַצט, דערווייל האָט די בהמה איינגעוואָרפן די וואַנט, אָדער וטנפה פּירות להנאתה, אַז די בהמה האָט זיך געקייקלט אויף פּירות. איז דא ווי עס איז דער סדר זאגט דער רשי פון סוסים חמורים, דאס איז אויך גלייך צו שן שיש הנאה להזיקו, אנדערע טייטשן טנפה פירות להנאתה הטילה גללים, וואס פאר הנאה האט זי? די הנאה איז ווייל די בהמה דאס וואס וואס איז הטילה גללים דאס איז הנאה פאר די בהמה, אבער רשי זאגט ווייטער דף י ח, מען קען נישט אזוי לערנען, ווייל דעמאלט איז עס צרורות, דעמאלט איז עס נישט די בהמה האט מזיק געווען בגופו, נאר דעמאלט רופט זיך עס אן זי האט מזיק געווען כוחו, און זי איז מזיק כוחו, למשל די בהמה ווארפט שטיינדלעך מיט די פיס, און די שטיינדלעך צוברעכן כלים, דעמאלט איז עס צרורות און מען דארף נאר באצאלן א האלבן שאדן. פרעגט די גמרא, מאי שנא שן דיש הנאה להזיקו, שן איז דא הנאה צום שאדן, וממונך, ס'איז דיין געלט, ושמירתו עליך, און דו דארפסט עס היטן, דעריבער איז די תורה מחייב שן. הני נמי, דיע תולדות פון שן איז דאך אויכעט יש הנאה להזיקן, די בהמה האט הנאה ווען זי מאכט שאדן, וממונך, ס'איז דיין געלט. ושמירתן עליך, און דו דארפסט עס היטן, ממילא איז דאך זעלבסט פארשטענדליך אז אזוי ווי שן איז חייב, דארפן די תולדות אויכעט זיין חייב. מוז איך דאך זאגן, תולדה דשן כשן. וואסזשע רב פפא האט דאך פריער געזאגט אז ס'איז דא אזעלכע תולדות וואס ס'האבן נישט דעם דין ווי אב, דאס קען איך נישט זאגן אויף שן, אלא זאגט די גמרא, תולדה דשן כשן. די תולדות פון שן האבן דעם זעלבן דין ווי שן, וכי קאמר רב פפא, ווען האט דאס געזאגט רב פפא אז ס'דא תולדות לאו כיוצא בהם, אתולדה דרגל, אויף תולדות פון רגל, וואס איז דאס רגל? רגל איז ווען די בהמה גייט, און גייענדיגערהייט האט זי, איז געליגן א כלי, זי האט צעבראכן מיט די פיס. פרעגט די גמרא, תולדה דרגל מאי? וועלכעס איז תולדה דערגער? איז דאך די תולדה פון רגל איז דאך שטענדיג, די בהמה איז מזיק דרך הילוכה, און זי האט נישט קיין הנאה צום שאדן, פון שאדן, און ס'איז נישט כוונתו להזיק, וועלכעס איז די תולדות? הזיקה בגופה דרך הילוכה, ווען זי איז געגאנגען.

די משא וואס איז געליגן אויף דער בהמה, מיט דעם האט זי פארטשעפעט בפרומביא שבפיה, מיט די צוים וואס איז אין איר מויל, בזוג שבצוארה, מיט די גלעקל וואס זי האט אין האלז. כאטש מיר האבן דאך פריער געזאגט ביי קרן, א באזונדער פסוק האבן מיר געהאט אויף קרן מחובר, און א באזונדער פסוק האבן מיר געהאט אויף קרן תלוש, אזוי האבן מיר דאך געזאגט פון קרני ראם קרניו ווייס איך ווען די קרן איז מחובר צו די בהמה, און פון דעם פסוק וואס ווערט דערמאנט באלה תנגח את ארם האבן מיר געזאגט ווייס איך אז די בהמה האט גענומען דעם הארן אין מויל זי האט מזיק געווען, פון וואנזשע ווייס איך דא אויכעט צו זאגן? א תולדה דרגל, אזעלכע זאכן וואס זי מאכט נישט בגופה, נאר זי מאכט מיט א אנדערע זאך, גיט א קוק, בשליף שעליה איז דאך מיט א אנדער זאך, די משא וואס איז אויף איר, זי האט נישט מזיק געווען מיט דעם גוף, נאר פשטות דארף מען זאגן אז ביי דעם מזיק פון דרך הילוכה איז נישט דא קיין סברא מחלק צו זיין צי מיטן גוף צי מיט א זייטיגע זאך, דארט וואו עס האנדלט זיך ביי כוונתו להזיק קען איך זאגן אז נאר מחובר איז אורחיה און אזוי איז נישט אורחיה, אבער דא האט דאך סייווי שטענדיג אורחיה, שטענדיג אז די בהמה גייט אדער מיטן גוף קען זי פארטשעפען זאכן מזיק זיין, אדער מיט די משא וואס אויף די בהמה. פרעגט די גמרא, מאי שנא רגל, פארוואס זאגן מיר ביי רגל איז מחייב? וועלכע חומרא טרעפן מיר ביי רגל? דהזיקו מצוי, דער שאדן קען זיין שטענדיג, די בהמה גייט שטענדיג, און אויב ס'איז דא כלים אונטער די פיס טוט זי זיי צוטרעטן, וממונך, ס'איז דיין געלט, ושמירתו עליך, און דו דארפסט עס היטן, הני נמי, די תולדות פון רגל, אויב זי האט מזיק געווען מיט דעם גוף צי בשערה אט די אלע זאכן וואס איז פריער אויסגערעכנט, איז דאך אויך הזיקן מצוי וממונך ושמירתן עליך, איז דאך מער א זיכערע זאך אז די תולדות האבן דעם זעלבן דין ווי דער אב, און ס'איז כיוצא בהם, ווען זשע האט רב פפא געזאגט אז תולדותיהם לאו כיוצא בהם. אלא זאגט די גמרא, תולדה דרגל כרגל, די תולדות פון רגל, אז זי האט מזיק געווען נישט ברגל, נאר בגופה דרך הילוכה צי בשערה דרך הילוכה, איז די זעלבע דין ווי זי מזיק מיט דעם פוס. וכי קאמר רב פפא, ווען האט רב פפא געזאגט אז ס'איז דא אזעלכע תולדות לאו כיוצא בהן, אתולדה דבור, אויף תולדות פון בור. איינס פון די אבות איז דאך בור פריער האב איך מפרש געווען שור וואס אין שור איז דאך דא דריי קרן שן ורגל יעצט זאגן מיר אז גיי איך צו צו די צווייטע זאך פון די משנה בור פרעגט די גמרא תולדה דבור מאי ניהו לאמיר נאר זעהן וואס איז די תולדה פון בור אילימא אז דו ווילסט זאגן אב י'. א אב איז ווען דער גריב איז טיף צען טפחים, דעמאלט איז עס א אב, ווייל דאס איז דער שיעור וואס אז א בהמה פאלט דארט אריין קען זיין מיתה. תולדה, ט', און א תולדה איז ניין טפחים. כ'קען אזוי אויך נישט זאגן, ווייל לא ט' כתיבי ולא י' כתיבי, אין דער תורה שטייט נישט דערמאנט קיין י' און שטייט נישט קיין ט', אין דער תורה ווערט דערמאנט בור, קען זיך רעדן א בור פון י'. דעמאלט איז מען מחיוב אויף מיתה אויכעט אויף מיתת השור, און ס'קען זיך רעדן ביי א בור פון ט', ס'איז נישט דא די חיוב מיתה, די חיוב פון איז נאר פון נזקין. זאגט די גמרא הא לא קשיא, דאס איז נישט קיין קשיא, והמת יהיה לו אמר רחמנא, אין די פרשה פון בור שטייט והמת יהיה לו, ווי די גמרא לערנט ווייטער אראפ, אז בעלים מטפלים בנבילה, רעדט מען דאך פון אזא איין בור וואס אין דעם בור קען זיין מיתת הבהמה, וקים להו לרבנן, און די רבנן ווייסן יו"ד עבדי מיתה, אז אויב דער בור איז טיף צען טפחים קען זיין א מת שור וחמור, ט' נזיקין עבדי מיתה לא עבדי.

אויב ט' ס'זאל טאקע זיין מת איז ער פטור אבער הוזק איז ער חייב, און אויב ווידער איך לערן עס אפ פון דיוק פון פסוק פארוואס דער פסוק זאגט אז מיתה איז מען מחיוב דווקא יו"ד ווייזט אויס אז נזקין איז מען מחיוב אפילו פחות מיו"ד לערנט רש"י ווייל איך לערן עס אפ פון א דיוק איז גלייך ווי עס שטייט בפירוש. אבער לכאורה קען איי, מען פרעגט טאקע אויף רשי, ס'א חילוק א אב איז דאס וואס שטייט ארויס בפירוש, און דאס וואס עס שטייט נישט בפירוש נאר פון א דיוק, דאס איז א תולדה. נו רשי זאגט טאקע זאגן זיי צוליב דעם א צווייטן פשט, רשי זאגט אין צווייטן לשון אזוי. ווייל ווען עס שטייט אין פסוק ונפל שמה שור או חמור, רעדט זיך דער פסוק סיי מת סיי הוזק, און ביידע שטייען בפירוש אין דער תורה, נאר וואס דען אויב מת השור, זאגן די רבנן א בור ט איז פטור, ווייל די סיבה וואס מת איז נישט געווען מחמת הבור, ווייל אויב צו ווינציגער ווי י טפחים איז נישט דא דער כח כדי להמית. הוזק איז ער חייב, אבער אין די ווערטער ונפל שמה שור או חמור רעדט זיך דאך סיי מיתה סיי נזקין, איז דאך דארף דאך ביידע זיין אבות. אלא זאגט די גמרא, וועלכע איז די תולדה פון בור אאבנו זיין שטיין סכינו זיין מעסער און משאו זיין משא שהניחן ברשות הרבים מען האט עס אוועק געלייגט אין רשות הרבים והזיקו און זיי האבן מזיק געווען מענטשן זענען געגאנגען זיי האבן זיך געשטראכעלט אין דעם זיי האבן זיך מזיק געווען דאס איז די תולדה פון בור. פרעגט די גמרא היכי דמי, אין וועלכן אופן רעדט זיך דאס? אי דאפקרינהו, דעם שטיין האט ער מפקיר געווען, צו דעם סכין האט ער מפקיר געווען, בין לרב בין לשמואל היינו בור. סיי רב סיי שמואל וואס זיי טוען זיך קריגן פאר א אנדער זאך, זעהט דארט ס'איז דא א מחלוקת אז איינער לייגט אוועק א תקלה אין רשות הרבים, און די תקלה האט ער ניט מפקיר געווען. האט אוועקגעלייגט זיינס א שטיין צו זיינס א מעסער, ער האט עס נישט מפקיר געווען. ווי קען ער דא מפקיר זיין די שור די שור? ס'באלאנגט צו אים. דא רעדט מען דאך פון בור. זאגט רב אז דאס איז נישט גלייך צו בור, פארוואס שטענדיג בור? כי יכרה איש בור, ווי רעדט זיך דאס? ווי האט ער עס געגראבן? ברשות הרבים? ס'איז נישט זיינס. און אויב די זאך איז זיינס א זאך איז נישט גלייך צו בור. איי ס'איז נישט זיין זאך פארוואס איז ער חייב? דאס האט די תורה געזאגט דאס איז דאך שני דברים אינם ברשותו של אדם ועשאן הכתוב כאילו הן ברשותו, חמץ בפסח און בור ברשות הרבים. אויב ער האט נישט מפקיר געווען די תקלה, זאגט רב, דאס איז גלייך צו שור, דער מזיק איז א שם שור, ס'מוז נישט זיין דער שור האט א רוח חיה, ס'קען זיין א שור וואס ער האט נישט קיין רוח חיה. שמואל זאגט אז דער חיוב פון בור איז. אפילו דעמאלט ווען לא אפקריה, דאס זאגט די גמרא, אויב ער האט עס מפקיר געווען, איז דאך בין לרב בין לשמואל היינו בור, איז דאך דער אבנו סכינו ומשאו, וואס האט עס אוועק געלייגט אין רשות הרבים, איז עס בור. אי דלא, וואס זשע ס'איז בור מיר'ן באלד זעהן דער אויספיר פון גמרא, ואי דלא אפקרינהו, אויב ער האט עס נישט מפקיר געווען, אי לשמואל, לויט שמואל, דאמר וואס ער זאגט כולם, אלע מכשולות וואס א מענטש לייגט ארויס אין רשות הרבים, סיי ער האט יא מפקיר געווען סיי ער האט נישט מפקיר געווען, כולם מבורו למדנו, דאס לערן איך אפ פון דעם חיוב בור, היינו בור, איז דאך דאס בור, ואי לרב דאמר כולם משורו למדנו, רב וואס רב זאגט אלע תקלות וואס א מענטש איז נישט מפקיר האט עס דעם דין ווי שור, אויב אזוי היינו שור איז דאך דאס שור און נישט קיין תולדה פון בור, און ביי שור האט מען דאך פריער געזאגט תולדה דשור איז כשור, און לויט ווידער אז איך וועל לערנען לויט שמואל'ן אז ס'איז בור איז דאך אויך די זעלבע זאך, מאי שנא בור? וואס איז אנדערש בור? פארוואס איז די תורה מחייב געווען ווען א מענטש מאכט א בור אין רשות הרבים, שכן תחילת עשייתו לנזק, אין אנפאנג ווען ס'איז געווארן א בור איז עס גלייך געשטאנען צו מאכן שאדן? הני נמי, דא אויכעט תחילת און ממונך, עס איז דיין געלט, ושמירתו עליך, און דו דארפסט עס היטן, איז תוספות שטעלט זיך שוין אויף דעם ממונך, ביי בור זאגט תוספות ס'איז לאו דווקא ממונך, ס'איז נישט דיין געלט, און די זעלבע זאך ביי אש דארף אויך נישט זיין ממונך. אז איינער וועט אנצינדן א פייער מיט א פרעמדיגע גחלת, די פייער באלאנגט נישט צו אים, איז ער אויכעט חייב, די ממונך זאגט תוספות איז לאו דווקא איז הני נמי, די אויכעט, די אבנו סכינו ומשאו וואס ער האט אוועקגעלייגט אין רשות הרבים, תחילת עשייתן לנזק, נישט מען מיינט ווען ס'איז געווארן דער סכין איז עס געווען לנזק, נאר תחילת עשייתן, ווען איך די תחילה ווען עס איז געווארן א בור ווען איך האב עס אוועק געלייגט איז געווען לנזק, און ממונך ושמירתן עליך, איך לייג אוועק א מכשול רשות הרבים, אויף וואס ווערט פון דעם, וואס גלייך ווערט דאך עס א מכשול, ממילא איז א זיכערע זאך אז ס'איז כיוצא בו. מוז איך דאך זאגן אז די תולדה פון בור איז כיוצא בו. שטעלט זיך צוריק די שאלה, ווען האט רב פאפא געזאגט תולדותיהם לאו כיוצא בו? אלא זאגט די גמרא תולדה דבור כבור, דאס הייסט אבנו סכינו ומשאו, וואס ער האט אוועקגעלייגט אין רשות הרבים, איז דעם אופן ווען עס איז א בור, האט עס א דין ווי בור וכי קאמר רב פפא, ווען האט געזאגט רב פפא אז די תולדה האט נישט דעם דין ווי דער אב אתולדה דמבעה אויף די תולדה פון מבעה, אין די משנה שטייט דאך שור בור מבעה, וואס איז די טייטש דאס ווארט מבעה? רב זאגט אז דאס מיינט מען אדם המזיק, ווייטער וועלן מיר עס האבן אין גמרא. שמואל זאגט אז אין ווארט שור ליגט נישט אלע נזיקין, אין ווארט שור ליגט נאר תנא שור לרגלו און מבעה לשינו, מבעה מיינט מען שן. פרעגט די גמרא, מאי ניהו, וואס מיינסטו מיט דעם ווארט מבעה? אי לשמואל דאמר מבעה זה שן, לויט שמואל'ן וואס ער זאגט מבעה מיינט מען שן, הא אוקימנא, מיר האבן דאך פריער געזאגט תולדה דשן כשן. אי לרב דאמר מבעה זה אדם, לויט רב'ן וואס רב זאגט מבעה זה אדם, אדם המזיק ווערט אנגערופן מיט דעם לשון מבעה, מאי אבות ומאי תולדות אית ביה, וואס פאסט זיך צו זאגן ביי א מענטש א אב און א תולדה? וכי תימא וועסטו וועלן זאגן אב איז ניעור ווען ער איז אויף תולדה ישן תולדה איז ווען ער שלאפט. פארוואס איז די הוה אמינא צו זאגן תולדה ישן ווייל די ישן שטייט נישט בפירוש נאר ישן טו איך עס אפלערנען פון פצע תחת פצע. והתנן מיר האבן דאך געלערנט אדם מועד לעולם בין ער בין ישן, א מענטש איז א מועד שטענדיג, און תוספות לערנט דא פשט אזוי, נישט איך גיי אויפווייזן אז ישן איז אויך א אב, ווייל אויב איך לערן עס אפ פון פצע תחת פצע איז דאך ישן אויכעט א אב, נאר איך גיי דער עיקר אראפברענגען אז איך מוז זאגן תולדותיהן כיוצא בו. איך גיי זיך ניט אריינלאזן צו אויפצואווייזן ישן איז א אב, ווייל אויב די גמרא זאל וועלן דאס אויך זאגן, וואלט די גמרא אויך געדארפן אראפברענגען דעם פסוק פצע תחת פצע, זעסטו דאך אז ישן שטייט אויך אין דער תורה, נאר די גמרא גייט דא נאר זאגן, דו זאגסט ס'איז א תולדה, זאל זיין ווי די א תולדה, אבער ס'איז דאך כיוצא בו. אלא זאגט די גמרא אכיחו וניעו, כיחו מיינט מען זאגט דער רשי לויט איין פשט די שפייעכץ פון מויל, און ניעו מיינט מען די לחות החוטם, דאס הייסט אז ער האט אויסגעשפיגן אויף א זאך און די זאך איז געווארן פארמיאוסט, ער האט מזיק געווען. פרעגט די גמרא היכי דמי וויאזוי איז דאס אי בהדי דקאזלי קמזקי, אויב ס'האט מזיק געווען אזוי ווי עס פאלט אראפ, ס'איז אראפגעפאלן אויף משקה און זיי האבן זי געמאכט שמוציג, אדער אויף זייד ס'האט עס געמאכט שמוציג, דעמאלט כוחו הוה, איז דאך דאס ממש כוחו, איז דאך דאס ווי דער גוף האט מזיק געווען. איז דאך זיכער חייב. אי בתר דנייח, אויב נאכדעם וואס ער האט אויסגעשפיגן איז א מענטש דורכגעגאנגען און ער האט זיך אויסגעגליטשט אין דעם? בין לרב בין לשמואל היינו בור, סיי לויט רב'ן סיי לויט שמואל'ן איז דאך דאס בור, ווייל ער איז דאך עס זיכער מפקיר

ונפלו זענען אראפגעפאלן ברוח מצויה מיט א נארמאלן ווינט והזיקו, איך מוז זאגן ברוח מצויה ווייל אויב ס'איז געווען א רוח שאינו מצוי דעמאלטס איז ער נישט חייב, איז היכי דמי אין וועלכן אופן האט עס מזיק געווען. אי בהדי דאזלי קמזקי, אויב דער שאדן איז געווען דער שטיין גייענדיגערהייט איז אריינגעפאלן צובראכן א ווינדע צו געפאלן אויף א מענטש, היינו אש, איז דאך עס די זעלבע דין ווי אש, אויב איך זאג אש איז חייב דארף דאס די תולדה אויכעט זיין חייב, מאי שנא אש פארוואס איז אש חייב? דכח אחר מעורב בו, ווייל עס איז צוגעמישט א צווייטע כח די ווינט, דארף דער מענטש איינפאלן.

וכי קאמר רב פפא, ווען האט רב פפא געזאגט תולדותיהם לאו כיוצא בהן, אתולדה דרגל אויף די תולדה פון רגל? פרעגט די גמרא רגל? הא אוקימנא דו האסט דאך פריער געזאגט תולדה דרגל כרגל, דו האסט דאך געזאגט אז ביי רגל תולדותיהם כיוצא בהן. ענטפערט די גמרא בחצי נזק צרורות, ס'דא א דין ווען די בהמה האט מזיק געווען נישט בגופו נאר בכוחו, דאס הייסט א מענטש איז נישט קיין חילוק צו ער איז מזיק בגופו צו בכוחו, ווען איינער נעמט א שטיין און ער ווארפט דעם שטיין האט דער מענטש נישט מזיק געווען, וועלכע זאך האט מזיק געווען? די כח ביי מענטש, איז דאך ביי מענטש נישט קיין חילוק, שטענדיג דארף ער באצאלן א גאנצן שאדן, נאר דארט ווי די בהמה האט מזיק געווען צרורות, זי איז אריינגעלאפן אין רשות הניזק, און דארט איז געליגן שטיינדלעך, און גייענדיגערהייט האט זיך געווארפן די שטיינדלעך, ס'האט געמאכט שאדן, באצאלט מען נאר א האלבן שאדן, פארוואס נאר א האלבן שאדן? פארוואס טיילן מיר אפ כח זאל האבן אן אנדער דין ווי גוף? דהלכתא גמירי לה. דאס איז א הלכה למשה מסיני אז דאס איז באצאלט א האלבן שאדן ממון, כאטש מען טרעפט א האלבן שאדן וואס איז קנס, ביי א תם איז קנס, אבער דאס א איז געלט, איז א זיכערע זאך קיין תולדה פון קרן איז דאס נישט, ואמאי קרי לה תולדה דרגל. פארוואס ווערט עס אנגערופן תולדה דרגל? פארוואס נישט? אויב עס באצאלט נישט ווי רגל וואלט עס געדארפט, ריכטיג, קיין קרן קען איך נישט אנרופן ווייל ס'איז נישט כוונתו להזיק אבער איך דארף עס א נאמען געבן א באזונדערן שם מזיק נאר דעריבער רוף איך עס אן תולדה דרגל מיט דער זאך איז עס גלייך צו רגל, לשלם מן העליה. צו באצאלן מן העלי' פון די פעלדער, אין ווארט מן העלי' ליגט צוויי זאכן, ער באצאלט מן העלי' און ער באצאלט. וואס הייסט דאס? א שור תם האט מזיק געווען, דער שור איז ווערט געווען פופציג זוז, און דער שאדן איז געווען צוויי הונדערט, דארף ער באצאלן א האלבן שאדן, הונדערט. זאגן מיר ער באצאלט נאר מגופו, ער קען נאר צונעמען דעם שור, וויפיל איז ווערט דער שור? פופציג, און די איבריגע האט ער שאדן. און דא אויך אז ס'איז א תולדה דרגל, באצאלט מען מעליה, ער באצאלט דעם שאדן פון זיין הויז, ס'איז נישט גלייך ווי קרן וואס מען באצאלט נאר מגופו, און אויב דער שאדן איז מער ווערט ווי דער מזיק, דער האלבער שאדן, איז מער ווערט ווי דער מזיק, האט ער שאדן, דא איז נישט אזוי. דעריבער רוף איך עס אן תולדה דרגל. פרעגט די גמרא, דאס איז נישט קיין זיכערע זאך, והא מבעיא בעי רבא, רבא האט דאס געפרעגט די שאלה, דבעי רבא, רבא האט געפרעגט, חצי נזק צרורות, צי זאגן מיר מגופו משלם, באצאלט מגופו, ווייל איך טרעף ביי קרן א חצי נזק באצאלט מגופו איז דא אויך מגופו, או מן העלי' משלם. זאגט די גמרא וואס איז לרבא מבעיא ליה, רבא'ן איז געווען טאקע א ספק, לרב פאפא פשיטא ליה, רב פאפא'ן איז געווען א זיכערע זאך, דעריבער רופט ער עס אן רב פאפא תולדה דרגל ווייל מען באצאלט מעליה, פרעגט די גמרא לרבא דמבעיא ליה אמאי קרי לה תולדה דרגל, רבא'ן וואס איז נישט א זיכערע זאך, רבא'ן איז א שאלה צי מען באצאלט מגופו צי מעליה פארוואס רופט ער עס אן תולדה דרגל?